מען האלט דף נ', מען הייבט אן די משנה מ ט עמוד ב', סוף פון די עמוד, זאגט די משנה, החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, דאס הייסט די קרקע פון די בור איז ברשות היחיד, אבער די פתח הבור איז ברשות הרבים, דאס הייסט ווען מענטש האט געגראבן די בור האט ער אנגעהויבן גראבן ברשות הרבים, און ער האט עס געגראבן שיף, אז ווען מען גייט אריין אין די פתח הבור ברשות הרבים גליטשט מען אריין אין די קרקע הבור וואס איז ברשות היחיד. איז די פתח איז אין רשות הרבים ממילא א מענטש וואס גייט אין רשות הרבים קען אריין פאלן אין די בור או ברשות הרבים די קרקע פון די בור איז געווען ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד דאס הייסט ער האט אנגעהויבן גראבן ברשות היחיד שיף ביז אריין אין רשות הרבים איז די וואס זענען אין רשות היחיד קענען אריין פאלן אין די בור לכאורה טאמער ס'איז אין רשות היחיד איז נישט דא קיין מקום לחייב בעל הבור ווער קען דארטן אריין פאלן איינער וואס קומט מבחוץ באלאנגט ער דאך נישט דארטן קען ער אים זאגן וואס טוסטו אין מיין רשות, זאגט רש י די משנה רעדט זיך אז ער האט מפקיר געווען די חלק פון זיין רשות ארום די בור, ממילא איז דאס עלול פאר א מענטש זאל דארטן אריינפאלן, איז אין ביידע פון די אופנים וועט די דער וואס האט געגראבן די בור זיין חייב, ברשות היחיד ופתחו לרשות היחיד אחר חייב, און רש י איז מדייק תוס' מאכט קלאר די דיוק אז רש י האט אפגעטייטשט די משנה אז ס'דא איין בעלים פון די צוויי רשות היחיד'ס, ס'עפענט זיך אין איין רשות היחיד און ס'גייט די קרקע פון די בור איז אין די צווייטע רשות היחיד, אויכעט איז ער חייב. זאגט תוספות, זאגט רש י, אוודאי די תנא געהאלטן ווען שטייט אין די רישא בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, מיינט ער נישט צו זאגן ווען ס'וואלט אלץ געווען אין רשות הרבים וואלט געווען פטור, אדרבה אין די נעקסטע משנה וועט מען זען אז טאמער אלץ איז אין רשות הרבים איז ער זיכער חייב, כל שכן איז ער חייב. די חידוש איז אז אפילו די עצם בור איז געווען אין רשות היחיד איז ער אויך חייב. שטייט אין תוספות אז וואס קומט ארויס פון די סוגיא, זאגט תוספות א לשון כללא דמילתא בכל הך שמעתתא, בור בתר פתחו אזלינן דנחשב הבור כאילו היא במקום שהפתח שם דארטן ווי די פתח הבור איז דארטן רעכנט מען אז דארטן איז די בור ווייל דארטן איז די מקום פון די תקלה דארטן קען א מענטש אריינפאלן, איז ממילא די ערשטע פאל פון די משנה איז אז די פתח הבור איז ברשות הרבים, דאס איז א בור ברשות הרבים, כל שכן ווען די גאנצע בור וואלט געווען ברשות הרבים, שטייט דא אין די משנה בור ברשות הרבים איז חייב, צווייטע פאל פון די משנה איז די פתח פון די בור איז ברשות היחיד, און ווי רש י איז מסביר ס'רעדט זיך אז ער האט מפקיר געווען די מקום פון זיין רשות ארום די פתח ממילא באלאנגען מענטשן דארטן, על כל פנים דא האט מען א פאל פון בור ברשות היחיד דאס איז אויכעט חייב. די דריטע פאל אז ס'איז אלץ געווען סיי די פתח סיי די בור געווען אין רשות היחיד, זאגט רשי די חידוש איז הגם ס'איז נישט געווען קיין שום חלק אין ברשות הרבים איז מען אויך חייב, מ'זאל נישט מיינען אז כדי מחייב צו זיין אויף בור מוז עפעס זיין אין רשות הרבים, ניין ס'קען אלץ זיין אין רשות היחיד און מ'איז חייב. יעצט אויף די צווייטע פאל פון בור ברשות. הרבים פתחו לרשות היחיד האט רש"י געמוזט זאגען אז ער האט מפקיר געווען זיין רשות ארום די פתח ווייל אויב נישט קען עם טענה'ן מאי בעית ברשותי זאגט תוס' באמת וואלט מען געקענט אנכאפען נאך א פאל אז רש"י וואלט געקענט זאגען אז די פתח הבור איז געווען ממש סמוך לרשות הרבים, באופן ווי איינער שטייט אין רשות הרבים קען ער אריינפאלן אין די בור, האט מען נישט געדארפט זאגן אז ער האט מפקיר געווען די רשות ארום די בור, נאר זאגט תוספות אז רש"י האט אפגעלערנט אז די לשון המשנה פתח פתחו לרשות היחיד איז משמע אז די פתח איז אינמיטן רשות היחיד, ס'איז נישט סמוך לרשות הרבים. ממילא האט ער געמוזט זאגן אז ער האט מפקיר געווען די מקום ארום דעם. דאס בנוגע די לעצטע פאל וואס רש"י לערנט אז סיי די פתח אז אז די צוויי רשות היחיד דארטן ווי די פתח איז און דארטן ווי די בור איז באלאנגט צו די זעלבע מענטש זאגט תוס' אויב אזוי וואלט מען דאך געקענט אנכאפן סתם אזוי איינער האט געגראבן א בור ברשות היחיד וואס דארף ער זאגן אז ס'איז געווען צוויי רשויות איינס איז געווען די פתח איינס איז געווען די בור זאג סתם א מענטש האט געגראבן אין זיין רשות היחיד האט ער געגראבן א בור זאגט תוספות אין הכי נמי, אבער היות די ערשטע צוויי חלקים פון די משנה רעדט זיך אז די פתח איז במקום אחד און די בור איז במקום אחר האט מען אנגעכאפט די דריטע פאל די זעלבע סארט לשון. על כל פנים זעהט מען אין די משנה אז די חיוב בור מן התורה איז סיי בור ברשות היחיד סיי בור ברשות הרבים. זאגט די גמרא דאס איז באמת א מחלוקת תנאים, תנו רבנן, החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים איז רעכנט מען דאס ווי א בור ברשות הרבים, חייב, וזהו בור האמור בתורה, דברי רבי ישמעאל, ווען די תורה האט געזאגט ס'איז דא א חיוב פון בור, האט מען דאס געמיינט, א בור וואס די פתח איז אין רשות הרבים, כל שכן ווען די גאנצע בור איז ברשות הרבים, אבער על כל פנים א בור ברשות הרבים, אויף דעם איז די תורה מחייב געווען, אזוי האלט רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו זהו בור האמור בתורה, תורה האט מחייב געווען בור ווען ער האט געגראבען א בור אין זיין רשות, ער איז די בעל הממון פון די בור, ס'איז זיין בור, איי וואס באלאנגט דארטן א מענטש, ער האט מפקיר געווען די רשות, ממילא האבן מענטשן א רעכט דארטן צו זיין, איז בכהאי גוונא זהו בור האמור בתורה ווייל דאס איז ממונו. איז אויבן אויף איז משמע אז זיי דינגען זיך ביידע רבי עקיבא און רבי ישמעאל, יעדער איינער האלט נישט פון דער צווייטער, רבי ישמעאל האלט דווקא בור ברשות הרבים, רבי עקיבא האלט דווקא בור ברשות היחיד, זאגט די גמרא ס'איז נישט אזוי, זיי דינגען זיך נישט ביידע איינער אויפן צווייטער לגמרי, אמר רבה, בבור ברשות הרבים כולי עלמא לא פליגי דמיחייב, אפילו רבי עקיבא האט נישט געמיינט מפקיע צו זיין פון רבי ישמעאל, אוודאי רבי עקיבא איז מודה צו רבי ישמעאל אז א בור ברשות הרבים סיי טאמער ער האט געגראבען אין רשות הרבים סיי טאמער די פתח איז געווען אין רשות הרבים אוודאי וועט מען זיין חייב, מאי טעמא? ווייל אין די פסוק איז מוכח אז מען רעדט א בור וואס איז נישט אין זיין רשות, אמר קרא שטייט אין פסוק כי יפתח וכי יכרה. כי יפתח איש בור, א מענטש עפענט א געגראבענע בור, או כי יכרה אדער ער גראבט א בור. לכאורה אם על פתיחה חייב ועל כרייה לא כל שכן. ס'וואלט נאר געדארפט שטיין כי יפתח. טאמער כ'זעה די תורה האט מחייב געווען סתם אויפצודעקן א געגראבענע בור על אחת כמה וכמה ווען מ'גראבט א בור פריש איז מען זיכער חייב, פארוואס דארף די תורה זאגן כי יכר? אלא די תורה קומט זאגן שעל עסקי פתיחה ועל עסקי כרייה בא לו. די תורה קומט זאגן אז דו ביסט מחויב אויף אזא בור וואס דו האסט נישט קיין שייכות און קיין חלק אין דער בור, די איינציגע שייכות וואס דו האסט איז אז דו האסט עס געגראבן אדער דו האסט עס געעפנט, אבער נישט אז ס'איז דיין רשות. דאס הייסט ס'איז געווען אין רשות הרבים, ס'איז נישט זיין קרקע, בכהאי גוונא רעדט זיך די בור פון די תורה. איז ממילא לכולי עלמא א בור ברשות הרבים, האט די תורה גערעדט וועגן דעם, איז א בור ברשות הרבים איז לכולי עלמא חייב. קומט אויס אז רבי עקיבא דינגט זיך נישט אויף רבי ישמעאל, ער איז מודה צו רבי ישמעאל, נאר ער איז מוסיף אז נישט נאר בור ברשות הרבים, נאר אפילו בור ברשות היחיד אויך, לא נחלקו אלא בבור ברשותו, רבי עקיבא סבר בור ברשותו נמי חייב, אין הכי נמי, די פסוק כי יפתח כי יכרה רעדט זיך ברשות הרבים, אבער עס איז דא א מקור אין די תורה אז אפילו א בור וואס איז ברשות היחיד איז אויך חייב, פון ווי ווייס איך דאס? דכתיב בעל הבור ישלם, ווען די תורה רעדט וועגן תשלומים שטייט בעל הבור ישלם, בעל הבור איז משמע, בבור דאית ליה בעלים קאמר רחמנא, א בור וואס באלאנגט צו איינעם, א בור ברשות הרבים באלאנגט נישט צו קיינעם, אלא מאי די תורה רעדט אויך וועגן א בור ברשות היחיד. פרעגט די גמרא ורבי ישמעאל, וואס איז מיט רבי ישמעאל, ער זאגט דאך דווקא בור ברשות הרבים, איי די תורה זאגט בעל הבור, איז וואס רעדט זיך די תורה ווען ס'שטייט בעל הבור? רבי ישמעאל סבר בעל התקלה, בעל הבור מיינט נישט אין הלכות חושן משפט ער איז די בעל הממון, בעל התקלה ער איז די בעלים פון די בור, ער איז דער וואס האט געשאפן די תקלה, און לעולם די תורה רעדט זיך נאר וועגן א בור ברשות הרבים, און בור ברשות היחיד וועט זיין פטור. יעצט לכאורה לויט ר' עקיבא וואס טענה'ט אז בור ברשות היחיד וועט מען זיין חייב, האט מען דאך געזאגט וועגן דעם זאגט רבי עקיבא אז ס'רעדט זיך אז ער האט מפקיר געווען רשותו, ווען ער וואלט נישט מפקיר געווען רשותו וואלט ער נישט געקענט זיין חייב אויף די בור, ווייל ער וואלט געקענט זאגן צו די מענטש וואס קומט אריין וואס טוסטו אין מיין רשות? איז וואס האט רבי ישמעאל געהאלטן? זאגט רש"י, א מחודש'דיגע רש"י, מ'וועט זען שפעטער אין די סוגיא לכאורה קען מען נישט אזוי לערנען, דא זאגט רש"י, רבי ישמעאל דינגט זיך אויף רבי עקיבא בבור ברשותו, ווייל ער טענה'ט אז הגם ער האט מפקיר געווען די רשות, קען די בעל הבור זאגן כי אפקרנא לך רשותי לאו לחיובי אנא בהזיקא אפקרתיה, איך האב עס נישט מפקיר געווען כדי איך זאל מיך גורם זיין חיובים, טאמער דו ווילסט קענסטו קומען, אבער אויף דיין אחריות, איך האב עס נישט מפקיר געווען אז איך זאל ווערן מחויב, איך האב עס מפקיר געווען טאמער דו ווילסט גיי גיי, אבער אויף דיין אייגענע אחריות. און רבי עקיבא האלט אויב מ'איז מפקיר געווען די רשות האבן מענטשן דארטן רשות צו גיין ביסטו אחראי. זאגט די גמרא ווייטער בשלמא פרעגט די גמרא אלא מאי זהו בור האמור בתורה דקאמר רבי עקיבא בשלמא לויט רבי ישמעאל וואס ער האלט תורה האט נאר מחייב געווען דווקא בור ברשות הרבים איז דאס זאגט ער בור ברשות הרבים זהו בור האמור בתורה לאפוקי בור ברשות היחיד אבער לויט רבי עקיבא וואס ער האלט סיי בור ברשות הרבים סיי בור ברשות היחיד איז וואס מיינט ער צו זאגען בנוגע בור ברשות היחיד זהו בור האמור בתורה זאגט די גמרא ער מיינט צו זאגען אזוי נישט דאס איז די איינציגע בור האמור בתורה נאר זהו בור שפתח בו הכתוב תחילה לתשלומין דו ווילסט מיך זאגען רבי ישמעאל אז די תורה רעדט זיך וועגען א בור וואס איז ברשות הרבים אזוי ווי ס'שטייט כי יכרה זאגט רבי עקיבא צוריק ניין, אבער בור ברשות היחיד דאס איז די בור וואס די תורה רעדט ווען ס'רעדט וועגן תשלומין, ס'דא די ערשטע פסוק פון בור רעדט זיך וועגן נזיקין, די מעשה פון די היזק פון בור, וואס פאר א בור, די כי יכרה איש בור, בור וואס איז אין רשות הרבים, און ווען די תורה רעדט מען דארף צאלען אויף די נזק פון בור, בעל הבור ישלם, דארטן רעדט די תורה קלאר א בור שיש בו בעלים, א בור ברשות היחיד, איז ממילא זאגט ער וואס זאגסטו אז בור ברשות היחיד ביסטו נישט חייב, וואס הייסט, זהו בור וואס די תורה רעדט וועגן ווען ס'שטייט תשלומין. קומט אויס לויט רבה אז אונזער משנה וואס שטייט אז בור איז מחויב סיי ברשות היחיד סיי ברשות הרבים, די משנה מוז גיין דווקא לויט רבי עקיבא, ווייל לויט רבי ישמעאל איז נאר דא א חיוב בור ברשות הרבים, לויט רבי עקיבא איז דא א חיוב ביי ביידע. דאס איז די שיטה פון רבה. רב יוסף אמר פארקערט, בבור ברשות היחיד כולי עלמא לא פליגי דמחייב. די פשטות פון די פסוק תורה רעדט וועגן א בור ברשות היחיד, יעדער איז מודה אז בור ברשות היחיד איז חייב. אפילו רבי ישמעאל איז אויך מודה. מאי טעמא, ווייל די תורה שטייט בעל הבור ישלם, בעל הבור אמר רחמנא, איז משמע בור דאית ליה בעלים עסקינן, און מען וויל נישט מדחה זיין ס'מיינט בעל התקלה, ס'מיינט בעל הבור, איז יעדער איינער איז מודה, אפילו רבי ישמעאל, אז די בור וואס די תורה זאגט אז מ'איז מחויב איז א בור ברשות היחיד, כי פליגי בבור ברשות הרבים. רבי ישמעאל סבר אז בור ברשות הרבים רעדט אויך די תורה, פארוואס? בור ברשות הרבים נמי חייב דכתיב, מיר האבן געזען פריער כי יפתח וכי יכרה, אם על פתיחה חייב ועל כריה לא כל שכן, אלא וואס זאגט די תורה כי יכרה צו לערנען, שעל עסקי פתיחה ועל עסקי כריה באה לו, אז זיין שייכות מיט די בור איז נאר מחמת ער איז געווען די פותח, ער איז געווען די כורה, חוץ פון דעם האט ער נישט קיין שייכות ווייל עס איז געווען אין רשות הרבים, ס'באלאנגט נישט צו אים. זעט מען ווען די תורה רעדט וועגן די נזקי בור רעדט די תורה וועגן א בור ברשות הרבים. רבי עקיבא זאגט ניין, בעל הבור ישלם מיינט טאקע א בור ברשות היחיד, דאס וואס די תורה זאגט כי יכרה קומט מען נישט לערנען על עסקי כריה חייב, ס'רעדט זיך ווייטער ברשות היחיד, איי האסטו דאך שווער א קשיא פארוואס דארף שטיין כי יכרה פארוואס פארוואס דארף שטיין כי יכרה אויב ס'שטייט כי יפתח, רבי עקיבא הנך מיצרך צריכי די תורה דארף זאגען ביידע, דאי כתב רחמנא כי יפתח, אין הכא נמי איך וואלט געוואוסט ביסט מחויב אויף א בור כי יכרה אבער הוה אמינא פותח הוא דסגי ליה בכיסוי, תורה זאגט כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יכסנו, טאמער מען דעקט עס צו איז מען פטור, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען כי יפתח וואלט איך געמיינט ווען ער איז נאר א פותח איז דאמאלטס ווען ער דעקט עס צו איז ער פטור ווייל ער האט נאר געמאכט פתיחה, טאמער ער שטעלט צוריק די דעקל האט ער מסלק געווען זיין פעולה, אבער כורה טאמער ער האט געגראבען די בור ער איז דער וואס האט געמאכט די בור

אבל פותח דלא עביד מעשה ער האט דאך גארנישט געטון, יענער האט געגראבן די בור, איז אפילו ער האט עס אויפגעדעקט אימא כיסוי נמי לא בעי ער דארף עס נישט צוריק צוריקדעקן, קא משמע לן אז אפילו כי יפתח מוז ער עס צוריקדעקן. איז ממילא האט מען נישט קיין ראיה פון כי יכרה אז ס'רעדט זיך וועגן בור ברשות הרבים, איז לעולם לויט רבי עקיבא די פסוק רעדט זיך נאר בור ברשות היחיד. איז אויב אזוי, זייער גוט לויט רבי עקיבא זאגט ער זהו בור האמור בתורה, די תורה רעדט נאר וועגן בור ברשות ברשות היחיד, אבער לויט רבי ישמעאל וואס זאגט די תורה רעדט זיך סיי בור ברשות היחיד סיי בור ברשות הרבים, אלא מאי זהו בור האמור בתורה דקאמר רבי ישמעאל אז בור ברשות הרבים דאס איז די בור האמור בתורה, וואס הייסט דו זאגסט דאך קלאר אז די תורה רעדט אויך וועגן בור ברשות ברשות היחיד, אזוי ווי שטייט בעל הבור ישלם. זאגט די גמרא רבי ישמעאל מיינט צו זאגן זהו בור שפתח בו הכתוב תחילה לנזקין, די רבי עקיבא וויל זאגן די תורה רעדט זיך נאר וועגן א בור ברשות היחיד, זאגט ער וואס הייסט זהו בור האמור בתורה ביי נזקין, ביי די בעל הבור ישלם ביי תשלימין שטייט טאקע בור ברשות היחיד, אבער ביי די פסוק פון נזקין ווען די תורה גיט א משל פון בור, רעדט די תורה וועגן א בור וואס איז ברשות הרבים אזוי ווי ס'שטייט כי יכרה. קומט אויס, לויט רב יוסף, די תנא פון אונזער משנה וואס האלט אז מ'איז מחויב סיי בור ברשות היחיד סיי בור ברשות הרבים, גייט לויט רבי ישמעאל, נישט לויט רבי עקיבא. פרעגט די גמרא א קשיא מיתיבי החופר בור ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, איז די פתח הבור איז ברשות היחיד, פטור. זאגט רש"י פשטות פארשטייט יעצט די גמרא אין די הוה אמינא אז דא רעדט זיך אז ער האט מפקיר געווען זיין רשות ארום די בור ממילא איז דא א מקום צו זאגן אז ער זאל זיין חייב ווייל מענטשן קענען דאך צוקומען צו די בור, אויף דעם זאגט די תנא ניין וויבאלד די בור איז א בור ברשות היחיד איז ער פטור, די תנא האלט אז בור ברשות היחיד רעדט נישט די תורה. און ס'איז דא א חידוש אף על פי שאינו רשאי לעשות כן, צו מאכן אזא בור וואס מ'גראבט עס און ס'גייט אונטער די קרקע פון רשות הרבים, הגם די פתח הבור איז ברשות היחיד, אבער וויבאלד די חלל הבור איז תחת רשות הרבים, איז דאס אסור צו מאכן, לפי שאין עושים חלל תחת רשות הרבים, טארסט דאך נישט מאכן א חלל אונטער רשות הרבים, טאמער די גאס פאלט איין, וועט זיין א ריזיגע בור אונטער דעם. אבער סוף כל סוף טאמער האסטו עס געמאכט, ביסטו נישט מחויב אויף אזא סארט בור, ווייל נישט דאס איז די בור האמור בתורה. החופר בורות שיחין ומערות ברשות היחיד, איינער האט געגראבן בורות אין רשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, איז דאס א בור וואס די תורה האט מחייב געווען, חייב, ווייל ס'איז א בור וואס איז ברשות הרבים, די פתח איז דארטן, איז די מקום תקלה איז ברשות הרבים, די תנא האלט אז בור ברשות הרבים האט די תורה מחייב געווען. א דריטע פאל. החופר בורות ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים, ער גראבט א בור אין זיין רשות, אבער ס'איז ממש סמוך לרשות הרבים, דארטן ווי מענטשן גיין, קענען מענטשן אריינפאלן, כגון, וואס פאר א בור, אלו החופרים לאושין, לאושין איז א לשון פון א וואנט, ווען מענטשן בויען א הויז, איז כדי צו מאכן די חומה פון די בית מוז מען גראבן א בור און אין די בור פילט מען אן מיט צעמענט און דאס דאס איז די יסוד פון די בית איז די א מענטש וואס בויט א הויז ממש סמוך לרשות הרבים מוז ער גראבן א בור כדי צו מאכן דארטן די חומה פון די בית איז אזעלכע בורות כגון אלו החופרים לאושין פטור פשטות ווייל ער האט עס געמאכט אין זיין רשות רבי יוסי ברבי יהודה מחייב עד שיעשה מחיצה עשרה, וויבאלד ס'איז אזוי סמוך לרשות הרבים, האלט ער מ'איז מחויב, נאר טאמער האט מען געמאכט א מחיצה גבוה עשרה צווישן די רשות היחיד און די בור, אז מענטשן זאלן נישט אריינפאלן, או, טאמער ער מאכט נישט קיין מחיצה, לכל הפחות זאל ער אריינריקן די בור עד שירחיק ממקום דריסת רגלי אדם וממקום דריסת רגלי בהמה ארבעה טפחים, ס'מוז כאטש זיין אוועקגעריקט פון די מקום אין רשות הרבים מקום דריסת בני אדם פיר טפחים. על כל פנים, די תנא קמא וואס האט געהאלטן מ'איז פטור, זאגט, כגון אלו החופרים לאושין, איז די גמרא מדייק, טעמא, פארוואס איז ער פטור? דלאושין, ווייל ער האט געגראבן די בור כדי צו בויען דא די יסוד פון די חומה, און דאס איז א זאך וואס איז נישט קיין פשיעה, זאגט רש"י. ווייל דאס איז די דרך לעשות כן, מענטשן בויען הייזער מוז מען בויען א גריב צו בויען די חומה, מילא איז ער נישט קיין פושע, אבער הא לאו לאושין, ווען ער וואלט געגראבן א בור ברשותו אבער ס'איז ממש סמוך לרשות הרבים סתם אין די וועלט נישט לצורך לאושין, אויב אזוי איז ער א פושע וואלט ער געווען חייב, הגם ס'איז א בור ברשותו. איז דאך שווער, פרעגט די גמרא, הוא מאני, לויט וועמען שטימט דא, וועלכע תנא שטימט די ברייתא? דא איז משמע אז בור ברשותו איז חייב ווען ס'איז נישט לאושין. די רישא פון די ברייתא שטייט ווען די פתח הבור איז ברשות היחיד, הגם מ'האט מפקיר געווען די רשות, איז ער פטור. זעהט מען בור ברשותו איז פטור, איז דאך א סתירה רישא לסיפא. יעצט לכאורה האב איך א פשוטע תירוץ. רש"י האט געזאגט אז פארוואס א חופר בור ברשות היחיד, הגם ער האט מפקיר געווען רשותו ארום די בור, פארוואס איז ער פטור? ער קען דאך נישט זאגן דו האסט נישט קיין רעכט צו זיין ביי מיר אין רשות, האט רש"י מסביר געווען פריער אין די משנה, אין די אנפאנג פון די גמרא, אז ווען א מענטש איז מפקיר קען ער זאגן איך האב נישט מפקיר געווען אדעתא אז איך זאל זיין מחיוב אין די היזק. קענסט אריינקומען, אבער נישט אז איך זאל זיין מחיוב, עס איז אויף דיין אחריות. איז דאס איז אלץ גוט ווען ער מאכט די פתח הבור אינמיטן זיין רשות, אבער די סיפא פון די ברייתא רעדט זיך אז ער האט געמאכט די בור ממש סמוך לרשות הרבים. סמוך לרשות הרבים דאס הייסט די מענטשן וואס וואקן אין רשות הרבים וואקן ממש אויף שפת בורו, מענטשן דארפן נישט זיין רשות צו וואקן אין רשות הרבים, ס'איז דאך א מקום רבים. איז קען ער נישט זאגן, איך האב נישט געגעבן קיין רשות דארטן צו גיין, נאר אויף ווי ווייט איך בין פטור פון נזקים. מ'דארף דאך נישט האבן דיין רשות. אין דיין רשות קענסטו זאגן לא הפקרתי על מנת שאתחייב בנזקים. אבער דא רעדט מען ס'איז סמוך לרשות הרבים, איז א פשוט'ע תירוץ לכאורה. די אמת איז תוס' האט טאקע געפרעגט אויף רש"י, ווען רש"י האט געזאגט די פשט, פארוואס רבי ישמעאל האט געהאלטן אז מ'איז פטור אפילו הפקיר רשותו, האט רש"י געזאגט אז אין רש"י, האט תוס' געזאגט אז אין רש"י וואלט טאקע משמע געווען אז טאמער מ'האט געגראבן די בור סמוך לרשות הרבים וואלט ער יא געווען חייב ווייל ער האט נישט קיין טענה לא הפקרתי, דא זעהט מען אין די גמרא, די גמרא האט צוגעשטעלט די צוויי ציורים, איז וועגן דעם תוס' לערנט אנדערש, תוס' לערנט די טעם פארוואס פתח הבור ברשות היחיד והפקיר רשותו איז פטור, איז נישט ווייל יענער זאגט איך האב נישט מפקיר געווען אדעתא צו זיין מחיוב בנזקין, ניין, ס'איז הפקר, מענטשן קענען דארטן גיין, אבער האסט נישט געמוזט קומען ממש סמוך לרשות, די בור איז דאך אין מיין רשות, דו מעגסט טאקע גיין דארטן לעבן די בור, אבער מאי, וואס טוסטו דא? לא היה לו להתקרב כל כך אצל רשותי שתיפול בבור, אזוי זאגט תוספות, איז ממילא די סברא איז שייך סיי א בור ברשותו וואס איז הפקיר רשותו, און סיי א בור סמוך לרשות הרבים וואס מענטשן האבן רעכט צו גיין אין רשות הרבים, האסט טאקע א רעכט, אבער האסט נישט געדארפט גיין אזוי נאנט צו די בור וואס איז אין מיין רשות, האסט זיך געמעגט אוועקרוקן אביסל. ווען די בור איז ברשות הרבים האב איך נישט אזא טענה, ס'איז נישט מיין רשות פארוואס קענסטו נישט גיין דארטן, אבער לעבן מיין רשות מוזטו נישט גיין ממש סמוך. איז על כל פנים פרעגט די גמרא א סתירה רישא לסיפא, זאגט די גמרא, מאני, בשלימא לרבה, וואס ער לערנט אז יעדע איינער איז מודה ס'דא א חיוב בור ברשות הרבים, נאר בור ברשות היחיד איז א מחלוקת, אויב אזוי קען איך זאגן אז דאס איז די מחלוקת רישא לסיפא, די מחלוקת רבי ישמעאל און רבי עקיבא, רישא רבי ישמעאל וואס האלט בור ברשות היחיד איז מען אויך חייב בעל הבור ישלם, סיפא רבי עקיבא וואס האלט בור ברשות היחיד איז פטור. אין אין חנמי די רייש איז שטימט נישט מיט די סייפער די סייפער שטימט נישט מיט די רייש ס'מאכט אויך איז טענו אלע רבי יוסף וואס ער זאגט אז וואס אז יעדע איינע איז מויד דער בישע סיוכע דאס חי נאר בישע ס'רב מ'איז מאכט לויק איז אבער שיס א יוכע דאס יעדע איינע מויד אז מ'איז חי איז ביז שלום איז סייפער וואס שטייט מ'איז מחיוב בור בישע סיוכע ווען ס'נישט לאישון זייער גוט דברי הקודש ס'שטימט לויט יעדע אלא ריישא וואס שטייט בור ברשות היחיד פטור, מאני לא רבי ישמעאל ולא רבי עקיבא ווייל לויט רב יוסף יעדע איינע איז מודה אז בור ברשות היחיד איז חייב, אמר לך רב יוסף, ניין, כולה דברי הכל היא, אפילו די ריישא קען אויך גיין דברי הכול, איי פרעגסטו דאך א קשיא די ריישא ברשות היחיד פארוואס איז מען פטור, די ריישא רעדט זיך שלא הפקיר לא רשותו ולא בורו, ס'איז געווען א בור וואס איז געווען ברשות היחיד, ער האט נישט מפקיר געווען די רשות, ממילא כהאי גוונא איז ער זיכער פטור, ווייל יענער האט דאך נישט קיין רעכט אריינצוקומען אין זיין רשות, ער קען אים זאגן תורך ברשותי מאי בעי, האסט דאך נישט געהאט קיין מאי בעי ברשותי. איי וועסט מיר פרעגן אויב אזוי וואס איז די חידוש, פארשטייט זיך אז ער איז פטור, וואס איז די הוה אמינא יענער האט דאך נישט קיין רעכט אריינצוקומען אין זיין חצר, זאגט רשי די חידוש איז אז טאמער ער האט עס געמאכט לאושין, אנטשולדיגטס, רשי זאגט די חידוש איז הגם ער האט געגראבן די חלל הבור תחת די קרקע פון רשות הרבים, און דאס איז א זאך וואס מען טאר נישט טוהן, וואלט איך געמיינט וויבאלד ער האט עס נישט געטארט טוהן האט די תורה אים מחייב געווען, קא משמע לן אז ניין. אמר רב אשי, השתא דאוקימתא דרב יוסף לדברי הכל, יעצט אז דו זעצט איין אז לויט רב יוסף די ברייתא שטימט לויט דברי הכל, מען מוז נישט מוקים זיין א מחלוקת תנאים, איז אויב אזוי איז דרבה נמי לא תוקמה כתנאי. לויט רבה מוז מען אויך נישט מוקים זיין אז די משנה איז א מחלוקת תנאים, נאר מען קען זאגן מדרישא רבי ישמעאל סיפא נמי רבי ישמעאל, די רישא אליבא דרבה וואס רבי ישמעאל דינגט זיך מיט רבי עקיבא וועגן בור ברשות היחיד, איז די רישא וואס שטייט מען איז פטור גייט זיכער לויט רבי ישמעאל וואס האלט אז מען איז פטור אויף בור ברשות היחיד, און די סיפא וואס האלט חייב קען אויך שטימען מיט רבי ישמעאל, ווי אזוי? וטעמא דלאושין. די איינציגע טעם פארוואס אין די סיפא וועט מען זיין חייב ווען מען האט געגראבן סמוך לרשות הרבים, וועט מען זיין פטור, איז דווקא לאושין ווען מען האט עס געגראבן לצורך מאכן א חומה, הא לאו לאושין, וועט מען טאקע זיין חייב, איי ר' ישמעאל האלט דאך בור ברשות היחיד פטור, ס'רעדט זיך כגון דארווח ארווחי לרשות הרבים, איז ווי די מהרם שיף איז מסביר אין רש י, פשט איז אזוי, ער האט געגראבן א בור אין זיין רשות, אבער ער האט פארברייטערט די בור ביז ס'איז אריינגעפארן אין רשות הרבים, איז ממילא ווען איינער פאלט דארטן אריין אין די בור, איז ער נישט חייב אלס בור ברשות יחיד, ער איז חייב אלס בור ברשות הרבים, ווייל ער האט דאך געגראבן די בור גרעסער, ס'איז אריינגעגאנגען פון זיין רשות ביז אינמיטן ביז א שטיקל אריין אין רשות הרבים אריין, אויב אזוי איז דאס א בור ברשות הרבים, איי וועסטו פרעגן אויב אזוי איז פשוט וואס איז די חידוש? די חידוש איז זאגט רש י אז ווען ער טוט עס לאושין איז ער פטור, ווייל די מציאות איז ווען א מענטש גראבט א בור כדי צו מאכן די יסודות פאר א חומה, מען קען נישט גראבן די בור פונקט אזוי גרויס ווי די חומה איז, מען דארף עס פארברייטערן אביסל מער פון די חומה, מען לייגט אריין די חומה און נאכדעם פילט מען אן די די די די ליידיגע פלאץ, איז ממילא וויבאלד דאס איז די דרך האט א מענטש א רעכט ווען ער מאכט א חומה ביי די ענד פון זיין רשות, אז ווען ער מאכט די בור כדי צו בויען די חומה אין די בור, מעג ער פארברייטערן די בור אביסל אריין אין רשות הרבים, דאס איז דרך העולם, און נאכדעם ווען ער בויט די חומה וועט ער עס צודעקן, ממילא בכהאי גוונא איז ער נישט אחראי אויף די היזק, אבער ווען ער טוט עס שלא לאושין, האט ער נישט געהאט קיין רעכט אריינצופארן אין רשות הרבים וועגן דעם איז ער חייב. פרעגט די גמרא א קשיא מיתיבי החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים טאמער איינער האט געגראבן א בור ברשות היחיד אבער די פתח איז ברשות הרבים עס הייסט א בור ברשות הרבים חייב בור ברשות הרבים איז חייב טאמער עס איז ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים פטור פשטות ווייל די תנא האלט בור ברשות היחיד איז פטור איז בשלמא לרבה איז זייער גוט כולה רבי ישמעאל היא, די גאנצע ברייתא גייט לויט רבי ישמעאל, רבי ישמעאל'ס שיטה איז אז די תורה האט נאר מחייב געווען בור ברשות הרבים און נישט ברשות היחיד, איז דאס זאגט די ברייתא, טאמער ס'איז געווען פתחו לרשות הרבים חייב, ברשות היחיד סמוך לרשות הרבים איז פטור. אלא לרב יוסף וואס ער זאגט אז בור ברשות היחיד לכולי עלמא איז חייב. און די מחלוקת איז דווקא ברשות הרבים, בשלמא רישא רבי ישמעאל וואס איז מחייב בור ברשות הרבים איז רבי ישמעאל, רבי ישמעאל איז די תנא וואס איז מחייב בור ברשות הרבים, אלא סיפא וואס פטר'ט בור ברשות היחיד, מני, לא רבי ישמעאל ולא רבי עקיבא ווייל לויט רב יוסף יעדע איינער איז מודה אז בור ברשות היחיד איז חייב בעל הבור ישלם שטייט. אמר לך, ער קען ענטפערען אז דאס וואס די ברייתא שטייט חופר בור ברשות היחיד סמוך לרשות הרבים איז פטור, ס'רעדט זיך אין א פאל וואס ס'איז געווען חופר לאושין, וויבאלד ס'איז חופר לאושין האט ער א רעכט, עס איז נישט קיין פשיעה, עס איז דרך עולם אז מען גראבט א בור כדי צו מאכן יסודות הבית, און אויב אזוי ווי דברי הכל עס שטימט לויט יעדן. זאגט די גמרא תנו רבנן, שטייט אין די ברייתא, חפר ופתח ומסר לרבים, פטור. איינער גראבט א בור און ער לאזט עס אפען אבער ער גיבט עס אוועק צו די רבים, ער מאכט א הודעה צו די רבים צו די בני העיר צו די ממונים אויף די בני העיר אז איך האב דא געגראבען א בור עס איז זייער א גוטע בור וואס מען קען נוצן צו האלטן רעגן וואסער אז מענטשן זאלן קענען טרינקען פון דעם אדער געבן די בהמות צו טרינקען און איך גיב עס איבער צו די רבים עטס זאלטס עס נוצן פאר א צרכי רבים. אויב אזוי איז ער פטור, הגם די תורה האט געזאגט אז איינער גראבט א בור ברשות הרבים האט מען עס אריינגעלייגט אין זיין רשות אויף חיוב נזיקין, אבער טאמער ער גיבט עס אוועק לרבים זיי האבן עס אנגענומען איז ער פטור. אבער טאמער חפר ופתח, הגם ער האט עס געגראבן כדי ס'זאל זיין פאר די רבים צו טרינקען, אבער ולא מסר לרבים, ער האט עס קיינמאל נישט איבערגעגעבן לרבים, ער האט עס נישט מודיע געווען, אויב אזוי חייב, סוף כל סוף, ער האט געגראבן די בור איז ער מחיוב. זאגט די גמרא וכן מנהגו של נחוניא איז געווען א צדיק נחוניא חופר שיחין ער פלעגט גראבן בורות לצורך די עולי רגל זאלן האבן צו טרינקען אויפן וועג איז מנהגו של נחוניא חופר בורות שיחין ומערות שהיה חופר ופותח ומוסר לרבים ער פלעגט טאקע גראבן בורות אין רשות הרבים און עס געלאזט אפן אבער ער פלעגט עס מוסר זיין לרבים דאס איבערגעגעבן צו די בני העיר אז זיי זאלן עס האבן, ממילא האט ער זיך געפטרט, וכששמעו חכמים בדבר אמרו, האבן חכמים געזאגט, קיים זה הלכה זו, אז נחוניא האט מקיים געווען די הלכה פון מסירה לרבים אזוי ווי ס'דארף צו זיין, פרעגט די גמרא הלכה זו ותו לא, ס'איז משמע כאילו דאס איז די גאנצע שבח, דאס איז די איינציגע מצוה ער האט געטון, זאגט די גמרא ניין, אלא אימא, אף הלכה זו, אוודאי געווען א צדיק יסוד עולם, אבער די הלכה האט ער אויך מקיים געווען, ער האט געוואוסט אז ווען מ'גיבט איבער א בור לרבים מוז מען מודיע זיין לרבים. זאגט די גמרא תנו רבנן, מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין, דער נחוניא, איינער פון די בורות וואס ער האט געגראבן לצורך עולי רגל, שנפלה לבור גדול, אז זיין טאכטער איז אריינגעפאלן אין איינע פון די גרויסע בורות, און ס'איז געווען דארטן וואסער און ס'איז געווען ממש סכנת נפשות, באו והודיעו את רבי חנינא בן דוסא, איז מען געקומען צו לויפן צו רבי חנינא בן דוסא דער צדיק הדור זאל מתפלל זיין. שעה ראשונה, די ערשטע שעה וואס זי איז געווען אין די בור, זאגט רש"י וואס ס'איז נאך אלץ געווען מעגליך אז זי זאל דורך לעבן, אמר להם האט ער געזאגט שלום, זארג זיך נישט, זי וועט ארויס קריכן. שניה, די צווייטע שעה וואס ס'איז נאך אלץ געווען מעגליך מען זאל קענען לעבן, אמר להם שלום, זי וועט ארויס קומען. שלישית, שוין דורכגעגאנגען א דריטע שעה, וואס יעצט איז נאך נישט געווען מעגליך בדרך הטבע זאל נישט שטארבן, איז מען געקומען צו לויפן, אמר להם עלתה, זי איז שוין ארויסגעקומען. אמרו לה, האט מען געזאגט פאר די מיידל ווען מען האט איר געזען, מי העלך ווער האט דיך ארויפגעברענגט? אמרה להם זכר של רחלים נזדמן לי, דאס איז געווען די אייל, די אייל פון די עקידה, די אילו של יצחק, וזקן אחד מנהיגו, און עס איז געווען עפעס א עלטער איד וואס האט עס געפירט, דער זקן אחד זאגט רש"י איז געווען אברהם אבינו, אז די זכות פון עקדת יצחק האט דא מגין געווען, און ער האט מיך ארויסגעשלעפט, אמרו לו, האט מען געזאגט פאר רבי חנינא בן דוסא, נביא אתה, דו ביסט עפעס א נביא, האסט געוואוסט אז זי גייט געראטעוועט ווערן? אמר להם לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך אמרתי, ביי מיר איז געווען א דבר פשוט, דבר שאותו צדיק מצטער בו, יכשל בו זרעו, א זאך וואס דעי צדיק נחוניא האט געטוהן בצער, ער האט זיך מטריח געווען טוהן א טובה פארן ציבור, זאל ער ווערן געניזיקט דורך אזא זאך? שורת הדין איז נישט נותן אז אזא זאך זאל געשעהן, ממילא בין איך געווען בטוח אז זי וועט געראטעוועט ווערן, אמר רבי אחא אף על פי כן מת בנו בצמא, למעשה דעי נחוניא חופר שיחין זיין זיין זוהן איז געשטארבן מחמת דארשט. וואס איז פשט איי לכאו' איז דאך געווען א צדיק די נחוניא אויב עס איז געווען א עונש זאגט די גמרא שנאמר סביביו נשערה מאוד דרש'נען חז"ל מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערה סביביו מיינט די מענטשן וואס דרייען זיך ארום די רבונו של עולם זיינע נאנטע מענטשן די צדיקים און די רבונו של עולם פירט זיך אויף מיט זיי כשערה אזוי ווי א חוט השערה ביי א צדיק אפילו די קלענסטע משהו חטא ברענגט עס שוין אויף זיך אן עונש. פרעגט תוספות אויב אזוי פון ווי ווייסט רבי חנינא די יסוד צו זאגען אז דבר שנצטער בו אותו צדיק איז נישט שייך ס'זאל קומען א תקלה, זעהסט דאך ער האט דאך מצטער געווען ברענגען וואסער פאר מענטשען און זיין זון איז געשטארבען פון דארשט. זאגט תוספות ויש לומר דמכל מקום באותו דבר עצמו לא היה ראוי ליכשל די טאכטער זאל זיך דערטרינקען אין די בור די בור האט ער מנדב געווען מטריח געווען צו גראבען די בור לצורך רבים איז נישט מסתבר אז די טירחא וואס ער האט געטון פאר יענער זאל צוריק קומען פאר אים זיין א מזיק. דאס אז זיין זון איז געשטארבען פון דורשט דאס איז א ענליכע זאך אבער עס איז נישט אותו דבר וואס יענער האט עוסק געווען ממילא איז דאס נישט קיין קשיא. ברענגט די גמרא נאך א ראיה צו די ענין אז די רבונו של עולם איז מדקדק עם צדיקים ר' נחוניא אמר מהכא קל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו, וואס מיינט נורא על כל סביביו? אז דער רבונו של עולם איז מטיל אימה פון זיינע עונשים על כל סביביו אויף אלע נאנטע. אמר רבי חנינא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו חייו, איינער וואס זאגט דער רבונו של עולם וועט מוותר זיין, ער טוט עבירות, זארג זיך נישט דער רבונו של עולם איז א גוטער ער וועט מוחל זיין, אזוי דו זאגסט דער רבונו של עולם איז כאילו מעביר ווען ער זעהט א מענטש טוט עבירות, דאס נעמט אוועק פון די אמת'קייט פון די רבונו של עולם, איז יוותרו חייו, דיין לעבן וועט זיין הפקר, דו זאגסט עפעס א הפקר וועלט, די רבונו של עולם מפקיר זיין דיין לעבן, שנאמר הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט, ס'נישט דא קיין מציאות די רבונו של עולם איז מוותר. שטייט אין ים של שלמה א חידוש, א מענטש זאל נישט זאגן איינער פרעגט אים וואס מאכסטו? ברוך השם, איך באקום, איך האב אסאך מער ווי ס'קומט זיך מיר. אזא לשון איז טרייף. אסאך מער ווי ס'קומט זיך מיר, די פשט איז, על פי שורת הדין, טאר איך עס נישט באקומען. איז וואס פארוואס באקום איך עס? דער רבונו של עולם איז א וותרן. דא שטייט אין די גמרא, מ'טאר נישט זאגן אזא סארט זאך. בנוגע וואס די גמרא האט געזאגט פריער, די מעשה מיט רבי חנינא בן דוסא אז די דריטע שעה און מען געקומען רשי זאגט די דריטע שעה קען מען שוין נישט לעבן, טאמער מען לערנט די גמרא כפשוטו אז שעה מיינט דא זעכציק מינוט א שעה ווי אונז זאגט מען שעה, ברענגען פון דעם גדולי הפוסקים און אחרונים א ראיה בנוגע ס'דא עדות וואס מען האט געזען א מענטש איז אריין געפאלן אין א ים מים שאין להם סוף און מען וויל מתיר זיין א עגונה, טאמער מען האט נישט געזען אז ער דארטן געווען דריי שעה און מען ווייסט נישט זיכער געווען דריי שעה איז נישט קיין ראיה אז ער איז דערטראנקען ווייל ביז דריי שעה קען א מענטש לעבן. אנדערע אחרונים זאגן ס'נישט קיין ראיה. שעה מיינט נישט דא די שעה פון זעכציג מינוט, ס'מיינט א שטיק צייט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי חנא ואיתימא רבי שמואל בר נחמני, מאי דכתיב אז דער רבונו של עולם איז אן ארך אפים, איז פשוט פשט מיינט ארך אפים, אז דער רבונו של עולם איז מאריך אף, הגם א מענטש וואלט געדארפט באקומען א עונש, דער רבונו של עולם האלט זיך צוריק די צארן אויף א וויילע ביז צו זען טאמער יענער וועט תשובה טון. אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא וואלט געדארפט שטיין ולא כתיב ארך אף, וואלט געדארפט שטיין לשון יחיד ארך אף. וואס איז ארך אפים איז א לשון רבים, און ס'מיינט נישט אף, ס'מיינט א לשון פון רצון זאגט רש"י, לצדיקים ולרשעים, די רבונו של עולם איז מאריך זיין רצון סיי ביי צדיקים אז ער שטופט אפ די נתינת שכר ביז יענע וועלט, כדי ער זאל האבן מער שכר דארטן, און ער שטופט אפ די עונש פון די רשעים אויך אויף יענע וועלט כדי ער זאל האבן א גרעסערע עונש דארטן. תנו רבנן לא יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים, א מענטש זאל נישט אויסרוימען די שטיינער פון זיין רשות אריין אין רשות הרבים. ער לייגט דאך דארטן א בור, מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים, ומצאו חסיד אחד, א חסיד האט אים געפינט און האט אים געגעבן מוסר, אמר לו, ריקה, ליידיגייער מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך, וואס נעמסטו ארויס שטיינער פון א רשות וואס איז נישט דיינס, וואס הייסט ס'איז נישט דיינס, ס'איז דאך זיין רשות, ס'הייסט ס'איז נישט זיכער אז ס'וועט אייביג זיין דיינס, אפשר וועסטו ווערן א יורד מנכסים וועסטו מוזן פארקויפן, איז וואס ביסטו מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך, א רשות הרבים וואס אייביג באלאנגט דאך צו די גאנצע רבים. לגלג עליו, איז די די מענטש האט געלאכט אויף אים, כאילו ווייסט נישט וואס ער רעדט, עס איז דאך מיין רשות, וואס הייסט רשות שאינה שלך? לימים האט מען געזען אז חכם עדיף מנביא, נצרך למכור שדהו, ער איז געווארן א יורד מנכסיו האט געמוזט פארקויפן די הויז, עס איז געווארן אויס שלו והיה מהלך באותו רשות הרבים ונכשל באותם אבנים. אמר יפה אמר לי אותו חסיד גוט האט ער געזאגט, מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך, ווייל די רשות וואס ער האט געמיינט איז געווען שלך איז געווארן אויס שלך. זאגט די משנה, החופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכו שור או חמור, חייב, דאס איז די א נארמאלע ציור, ער האט געגראבן די בור ברשות הרבים, די פתח הבור איז ברשות הרבים, איז מען חייב, לויט רבה, גייט די משנה לדברי הכל, לויט רב יוסף, איז דאס תלוי טאקע די מחלוקת רבי ישמעאל און ר' עקיבא, ס'וועט גיין דווקא לויט רבי ישמעאל. לויט רבי עקיבא בור ברשות הרבים איז נישט חייב. זאגט די משנה, הגם די לשון הפסוק איז בור, אחד החופר בור, עס מוז נישט זיין דווקא בור, הוא הדין שיח מערה חריצין ונעיצין איז אויך חייב. בור זאגט רש"י איז קליין און רינדעכיג, שיח איז לאנג און שמאל, מערה איז מרובע, א סקווער, אבער עס איז צוגעדעקט מיט א מיט א דאך, חריצים איז אויך מרובע אבער אן א דאך, און נעיצים ס'גייט אראפ אין די עומק הקרקע אבער פון אויבן איז דאס ברייט און פון אונטן איז דאס שמאל. אין די אלע פעלער חייב. איז אם כן למה נאמר בור, טאמער די אלע ציורים זענען חייב וואס שטייט בור? מה בור שיש בו כדי להמית עשרה טפחים, די גמרא האט פארשטאנען סתמא דמילתא אז סתם בור איז צען טפחים, איז אזוי ווי בור וואס די תורה זאגט לשון בור האט אין זיך א שיעור מיתה פון צען טפחים אף כל די אלע אנדערע מוז זיין שיש בו כדי להמית עשרה טפחים היו פחותין מעשרה טפחים טאמער די בור איז ווייניגער פון צען טפחים טיף ונפל לתוכו שור או חמור ומת פטור ווייל מיתה קען נאר נגרם ווערן דורך א בור וואס האט י' טפחים פחות מי' טפחים איז נישט גורם מיתה איז די בעל הבור נישט חייב אבער אם הוזק בו חייב טאמער די שור או חמור איז הוזק אין די בור אפילו ס'איז פחות מי' טפחים איז חייב ווייל יש בו כדי להזיק ס'איז נישט דא כדי להמית דווקא מיט עשרה. אמר רב, בור שחייבה עליו תורה, ווען תורה זאגט אז א מענטש גראבט א בור און ס'פאלט אריין א שור וחמור און ס'שטארבט איז די בעל הבור חייב, וועלכע היזק האט די בור געטוהן וואס די תורה איז מחייב? בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטו, פשוט לערנט מען אין חדר אז א בור איז מזיק, ס'איז א טיפע בור, מ'פאלט אריין, די קלאפ, האט גורם געווען די היזק אדער די מיתה? זאגט רב ניין, די הבל הבור, די לופט פון די בור, ווען מען גראבט א בור בקרקע איז דא עפעס א לופט וואס איז חונק, א ווארימע לופט, און די לופט דאס האט דאס האט געהארגעט די בור, נישט אויף נישט די חבטה איז די מחייב נאר די הבלה. זאגט די גמרא אלמא פשט, וואס איז פשט אין רב? קסבר חבטה קרקע עולם הוא דמזקא ליה, ווען די מיתה וואלט געקומען מחמת די חבטה, האלט רב וואלט ער געווען פטור. וואס האט ער מזיק געווען די חבטה? די קרקע, די קרקע האט ער נישט געמאכט, דאס איז קרקע עולם, די קרקע איז אייביג געווען. ער האט עס אויפגעדעקט, ביז יעצט איז די קרקע געווען מכוסה מיט י' טפחים עפר. ער האט מגלה געווען די קרקע וואס איז למטה מעשרה. אבער נישט ער האט דא געשאפן די קרקע. זאגט רש"י נאך א נקודה, קרקע עולם ואינה שלו. רשי זאגט א וויכטיגע יסוד, ס'איז נישט נאר די נקודה אז אז עפעס א גורם כאילו, ניין, די יסוד איז ס'איז נישט זיינס, כדי מחיוב צו זיין אויף א בור, די תורה האט טאקע געזאגט אז אפילו דו גראבסט א בור ברשות הרבים, ס'איז דאך אינו שלו, עשה הכתוב כאילו ברשותו, אבער די תורה האט נאר אריינגעלייגט א בור ברשותו, ווען ס'איז דיינס, אדער א למשל אבנו סכינו ומשאו וואס דו לייגסט אריין אין רשות הרבים דעמאלטס ביסטו חייב ווייל ס'האט א קאליר וואס באלאנגט צו דיר, אדער אפילו די ס'באלאנגט נישט צו דיר ס'איז קרקע ס'איז א קרקע פון ס'איז א בור ברשות הרבים אבער וויבאלד דו האסט עס געמאכט כי יפתח וכי יכרה האט די תורה עס געמאכט דיינס אבער דאס איז דווקא ווען דו האסט עפעס דא געטוהן טאמער ס'איז קרקע עולם, האסטו גארנישט געטון, די קרקע איז אייביג געווען דא, דו האסט נאר פשוט מגלה געווען אז מ'זאל קענען זען די קרקע, אבער די קרקע איז אייביג געווען דא פאר דיר, און ס'איז נישט שלו, אויב אזוי ביסטו נישט מחיוב. מה שאין כן די הבל, די הבל האסטו געשאפן, ווייל ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין הבל דא, דורך דעם וואס דו האסט געגראבן א בור איז אריינגעקומען הבל, איז דו ביסט דא דער וואס האט געשאפן די הבל אין די בור, איז וועגן דעם ביסטו חייב. איז שמואל אמר ניין, להבלו וכל שכן לחבטו, שמואל האט נישט קיין פראבלעם פון קרקע עולם. זאגט שמואל אז טאמער מ'איז מחיוב אויף די הבל איז אדרבה כל שכן אויף די חבטה. קרקע עולם איז נישט קיין פראבלעם, ס'מוז נישט באלאנגען צו דיר, ס'איז נישט קיין חילוק טאמער די קרקע איז אייביג געווען דא מששת ימי בראשית, למעשה מיט דיין גראבן האסטו געמאכט אזא מציאות אז די קרקע עולם למטה מיו"ד טפחים איז נתגלה לכל, איז דו האסט דא געשאפן די מציאות אז ס'איז דא א קרקע עולם וואס איז אפן צו מזיק זיין, איז דאס איז א מעשה בידיים, מה שאין כן די הבל, זאגט רשי דאס איז א דבר דאתי ממילא, האסט געגראבען א בור, יעצט איז דא א ליידיגע פלאץ, קומט אריין הבל, נישט דו האסט עס געטוהן. חבטה איז מער נתייחס צו דיין מעשה, דו האסט אויפגעגראבען א פלאץ, האסטו מסלק געווען די קרקע למעלה מקרקע עולם, האסט מגלה געווען די קרקע עולם, האסטו געמאכט אז ס'איז דא א מציאות פון קרקע עולם וואס איז יעצט גלי, אבער די הבל קומט פון זיך אליין. איז ממילא שמואל האלט אז מ'איז מחיוב סיי פאר הבלא סיי פאר הבלא סיי פאר חבטה. פרעגט איז פרעגט די גמרא אפשר אם תאמר, לויט שמואל וואס האלט קרקע עולם איז מען מחיוב, איז אפשר דווקא לחבטו אמרה תורה ולא להבלו, פון ווי ווייסט ער בכלל אלץ הבל, אפשר נאר אלץ חבטה? זאגט זאגט די גמרא, העידה התורה העידה על הבור אפילו מלא ספוגין של צמר, די תורה זאגט סתם בור ביסטו מחיוב. ס'שטייט נישט צו ס'איז געווען א ליידיגע בור, צו די בור איז געווען מיט קישענעס פון אונטען, ס'איז געווען ווייכע צמר, עס קען זיין אז ס'איז א בור מיט ווייכע צמר פון אונטען, אויב אזוי אזא בור קען נישט מזיק זיין בחבטה ווייל ס'איז זייער א ווייכע פלאץ, איז בהכרח דארטן מוז זיין די חיוב איז אלץ הבלה, האט ער געוואוסט צו זאגן אז ס'איז זיכער דא א חיוב פון הבלה, טאמער ס'איז דא א חיוב פון הבלה איז כל שכן אויף חבטה, פרעגט די גמרא מאי בינייהו, זאגט רש"י, סוף כל סוף א בהמה שטארבט אין א בור עשרה טפחים, וואס גייט מיר אן צו די חיוב איז חבלה צו די חיוב איז הבלה, סוף כל סוף די בהמה איז טויט, וואס גייט מיך אן וואס איז די סיבה וואס האט גורם געווען די מיתה? איז וואס קריגען זיי זיך דא? זאגט תוספות, וואס הייסט, אפשר ס'רעדט זיך אין א פאל די בהמה איז אריין געפאלן און ס'איז צובראכן די די די האלז און ס'איז געשטארבן, זעהט מען קלאר אז ס'איז געשטארבן פון די חבטה, איז לויט שמואל איז ס'זיין מחויב לויט רב ניין, ווייל חבטה איז קרקע עולם, זאגט רש"י ניין, אפילו ס'איז נשברה מפרקתו וואלט רב מחייב געווען, דאיכא למימר הבלא נמי קטלתיה. אין הכי נמי ס'האט זיך צובראכן די האלז, אבער ס'איז זייער יתכן אז אן די שבירת המפרקת וואלט עס אויך געשטארבן, ווייל די הבל פון א בור י' טפחים הרג'ט. ממילא קען איך זאגן אז ס'איז צוויי זאכן וואס איז געשען, אבער ס'איז געשטארבן מחמת הבל בפני עצמו אויך. פרעגט רש"י זייער גוט, ווען ס'איז געשטארבן, אבער וואס איז טאמער ס'איז נאר ניזוק געווארן, פחות מי' טפחים מיט די הלכה, אדער אפילו ס'איז י' טפחים, וואס איז טאמער ס'האט געהאט א היזק, ס'איז זיך צובראכן די פיס, וועסטו מיר זאגן, די הבל? איך זעה דאך קלאר אז ס'איז צובראכן די פיס פון די קלאפ. זאגט רש"י. אפילו נשברה רגלו וכיחש איכא למימר מחמת הבל הבור חלה וכיחש. תוס' רבינו פרץ איז מסביר אז מען קען זאגן ווען ס'וואלט געווען א געזונטע שור און ס'וואלט געפאלן וואלט עס זיך געהאלטן שטארק ס'וואלט נישט צובראכן די פיס, ס'איז מחמת די הבל האט גורם געווען א שוואכקייט אין די שור און ממילא האט עס זיך נישט געקענט האלטן שטארק ווען ס'איז געפאלן וועגן דעם האט זיך צובראכן די פיס אויפן קלאפ איז ממילא ווייטער איז עס די הבל איז סוף כל סוף מאי בינייהו ענטפערט די גמרא איכא בינייהו דעבד גובה ברשות הרבים ער האט נישט געגראבען א גריב י' טפחים ער האט גענומען אסאך ערד און צאמגעלייגט ערד על גבי ערד ביז ס'איז געווארען הויעך אזא בארג צען טפחים און די שור איז ארויף געקראכען אויפן שפיץ און אראפ געפאלן לרב אגובה לא מיחייב. רב זאגט די תורה האט נאר מחייב געווען אלץ הבל, חבטה איז קרקע עולם הזיקתו, איז דא ביסטו נישט מחויב, דא נישטא קיין הבל, הבל איז דווקא אין א מקום עמוק תחת הקרקע, דא נישטא קיין הבל, איי די בהמה איז געפאלן מחמת דיין תל און ס'האט זיך צוקלאפט ס'האט זיך צוהארגעט נו נו, אבער ס'איז קרקע עולם. לשמואל אגובה נמי מיחייב ווייל ער זאגט אז מ'איז מחויב נישט נאר אויף הבל אפילו אויף חבטה, דא קומט אויס א נפקא מינה שמואל און רב. מאי טעמא דרב אז מ'איז מחיוב אלץ הבלא, פון וואו נעמט ער דאס? דאמר קרא ונפל. שטייט ונפל שמה שור או חמור, דרשנ'ט ער עד שיפול דרך נפילה. דרך נפילה מיינט אויפן פנים, שפעטער וועט די גמרא זאגן די נקודה פון על פנים. אבער די נקודה וואס די גמרא וויל ארויסברענגען דא איז, עד שיפול דרך נפילה, זאגט רש"י נפילה איז משמע בעומק, אין א טיפקייט. און דאס איז דווקא. אין א טיפע בור, לאפוקי אז ער האט געמאכט א תל פון ערד און ס'איז אראפגעפאלן פון די בארג, דעמאלטס איז נישטא קיין דרך, דאס הייסט נישט דרך נפילה ווייל ס'איז נישטא קיין עומק, פארוואס איז מען נאר מחיוב ווען ס'איז דא אן עומק? מוז זיין אלס די הבלא נישט אלס די חבטה. שמואל נפל כל דהו משמע, שמואל זאגט עס איז נישט קיין גרויסע דיוק, נפל מיינט ס'איז געפאלן, נישט קיין נפקא מינה ס'איז געפאלן טיף, ס'איז געפאלן פון א בארג, ס'איז אלץ די זעלבע. זאגט די גמרא ווייטער, תנן, שטייט אין די משנה, אז טאמער די משנה זאגט אז מ'איז מחיוב אויף אלע סארט בורות, שיחין און מערות וכדומה, למה נאמר בור, וואס דארף שטיין בור? מה בור שיש בו כדי להמית עשרה טפחים, אף כל שיש בו כדי להמית עשרה טפחים, וואס איז די אף כל, וואס קומט מען דא מרבה זיין, בשלמא לשמואל, אף כל לאתויי גובה, נישט נאר א טיפע בור, נאר אפילו גובה איז מען אויך מחיוב אלץ די חבטה, אלא לרב, אז דווקא בעומק,

ער זאגט אלע די זאכן, און נאכדעם איז משנה מפרש, הגם די תורה זאגט בור, תורה האט נאר געמיינט ארויסצוברענגען עשרה טפחים, אבער אף כל די אלע זאכן וואס מ'האט פריער דערמאנט, איז מען אויך מחיוב ווען ס'איז דא עשרה טפחים. פרעגט די גמרא והני כולהו דקתני למה לי? די ראשונים זענען מסביר בעיקר די קשיא אויף רב, פון תירוץ די גמרא זעהט מען קלאר אז די גמרא האט געהאלטן ס'איז א תירוץ נאר אויף רב אז והני כולהו דקתני וואס פעלט אויס אז די משנה זאל זאגן מ'איז מחיוב נישט נאר אויף בור אפילו אויף שיח אפילו אויף מערה חריצין נעיצין וואס קען איך נישט לערנען פון זיך אליינס אז מ'איז מחיוב אויף בור איז מען מחיוב אויף די אלע אנדערע אויך. זאגט די גמרא ס'איז דא ס'איז דא ס'איז דא א חידוש, אי תנא בור הוה אמינא בור ווען ס'איז עשרה הוא דאית ביה הבלא, א בור וואס איז טיף עשרה איז דארטן דא הבל, פארוואס משום דקטין וכריכא, ווייל א בור איז רינדעכיג און ס'איז שמאל און דארטן איז דא א מקום פון הבל, אבל שיח דאס איז א לאנגע שמאלע וויבאלד ס'איז ארוך ס'איז לאנג, אימא בעשרה לית ביה הבלא, אפילו מיט עשרה איז נישט דא קיין הבלא ווייל ס'איז לאנג גייט די הבל ארויס. ואי תנא שיח, הוה אמינא שיח עשרה הוא דאית ביה הבלא, ווען ס'איז דא עשרה טפחים איז דא הבל משום דקטין, סוף כל סוף ס'איז שמאל, אבל מערה דמרבעא וואס איז פיר עקעדיג, ס'ברייטער, אימא בעשרה לית בה הבלא, אפילו בעשרה איז נישט דא קיין הבל. ואי תנא מערה, הוה אמינא, נו, מערה בעשרה הוא דאית בה הבלא, א מערה וואס איז טיף עשרה איז דא הבל, משום דמטללא וואס איז צוגעדעקט פון אויבן, איז דאס גורם די הבל זאל זיך האלטן, אבל חריצין, דלא מטללי, ס'איז אפן פון אויבן, אימא בעשרה לית בהו הבלא, אפי' בעשרה טפחים נישט דא קיין הבל. ואי תנא חריצין, הוה אמינא, נו, חריצין עשרה הוא דאית בהו הבלא, משום דלית בהו רויחא מלעיל טפי מתתאי, ווייל פון אויבן און פון אונטן איז דאס די זעלבע ברייט, אבל נעיצין דרויחי מלעיל טפי מתתאי, ס'איז ברייטער פון אויבן ווי פון אונטן, איז דעמאלטס גייט ארויס די הבל, אימא בעשרה לית בהו הבלא, קמשמע לן, אז די אלע אופנים איז דא הבל, ס'איז משמע די גמרא גייט דא לויט רב, אז די חיוב איז אלס די הבל, נישט אלס די חבטה. זאגט די גמרא ווייטער, ס'איז געשטאנען אין די משנה, תנן, היו פחותין מעשרה טפחים, טאמער די בור איז ווייניגער פון י' טפחים, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור, אבער אם הוזק בו חייב. פרעגט די גמרא, נפל לתוכו שור או חמור ומת פטור, ווען ס'איז געווען פחות מי', מאי טעמא, מסתם לאו משום דלית ביה חבטה, ווייל ס'איז נישט דא קיין חבטה, א קלאפ איז נאר ווען ס'פאלט פון א גובה פון צען טפחים, טאמער ס'איז נישט דא צען טפחים טיף און נישט דא קיין קלאפ איז מען פטור. לכאורה לויט רב איז מען מחויב אלץ הבל, זאגט די גמרא לא, משום דלית ביה הבלא, די חיוב איז טאקע אלץ הבל, טאמער ס'איז ווייניגער פון י' איז נישט דא קיין הבל, פרעגט די גמרא אי הכי טאמער ס'איז נישט דא קיין הבל ווייניגער פון י', אם הוזק בו חייב, פארוואס אויף נזקין ביסטו חייב, הא לית ביה הבלא, חבטה האלטסטו נישט קיין מחייב, קרקע עולם, איז ממילא סיי מיסה סיי נזקין ביסטו מחויב אלץ הבל, טאמער ס'איז נישט דא קיין הבל פחות מי' פארוואס ביסטו מחויב אויף נזקין. אמרי אין הבלא אמרי אין הבלא למיתה, אבער יש הבלא לנזקין, ס'איז דא הבל, נישט גענוג הבל, ס'איז דא גע אין צען טפחים דא אסאך הבל גענוג צו הרג'ן, ווייניגער פון צען טפחים איז דא גענוג הבל וואס ס'קען מאכן א מענטש שוואך, ס'קען מאכן א שור שוואך און מזיק זיין. זאגט די גמרא א מעשה, ההוא תורא דנפל לאריתא דדלאי, א מענטש האט געהאט אזא אזא דיטש אין די קרקע וואס איז געמאכט געווארן פאר צו וואסערן זיינע פעלדער, ס'הייסט א אמת המים, ס'הייסט אמת המים ווייל ס'איז טיף א אמה, ס'איז ברייט א אמה, ס'איז געווען ממש א קליינע גובה, א אמה טיף, און די שור איז דארטן אריינגעפאלן און נאכדעם שחטיה מריה, דער בעל הבית האט געשחט'ן די פרה, טרפיה רב נחמן, רב נחמן האט געזאגט ס'איז טרייף, די הלכה איז אין מסכת חולין, ס'דא שמונה עשרה טרייפות וואס מאכן א בהמה טרייפה, איינע פון זיי איז ריסוק איברים, א בהמה פאלט אראפ און די פנימיות'דיגע איברים ווערן אינגאנצן צושאסן, הגם פון דרויסן איז נישט ניכר בכלל קיין שום מ, אבער מען נעמט אן אז ס'איז דא א ריסוק איברים פנימיות, און דאס איז דווקא טאמער ס'האט זיך נישט אויפגעשטעלט און געגאנגען, טאמער ס'שטעלט זיך אויף און ס'גייט איז א ראיה ס'איז נישט דא קיין ריסוק איברים. ווען ס'ליגט, דעמאלטס איז דא די חשש, אבער אפילו ווען ס'ליגט, איז דווקא ווען ס'איז נישט אריבער געגאנגען כ"ד שעות א מעת לעת, טאמער ס'איז אדורך געגאנגען א מעת לעת זייט די נפילה און ס'לעבט נאך איז א ראיה אז ס'איז נישט דא קיין ריסוק איברים, איז דא יענער מענטש האט נישט געווארט קיין איינס צוויי דריי תיכף נאך ס'איז געפאלן האט ער עס געשאכטן, האט רב נחמן געזאגט ס'איז טריפה אלץ א חשש ריסוק איברים, אמר רב נחמן דער מענטש איז נישט קיין גרויסער חכם, אי שקל מרא דהאי תורא קבא דקמחא ווען דער באלעבאס פון דער שור וואלט גענומען א כלי מיט מעהל כדי עס זאל האבן צידה לדרך ואזל תנא בי מדרשא וואלט ער זיך ארויסגעלאזט אויפן וועג גיין אין בית מדרש צו פרעגן וואס איז די הלכה מיט דעי שור וואלט מען אים געזאגט אם שהתה מעת לעת כשירה טאמער דו ווארטסט פֿיר און צוואַנציק שעה און ס'לעבט נאך דעמאלטס איז עס כשר וויבאלד ער איז געווען א אויבער חכם האט נישט געווארט, לא אפסדיה ווען ער וואלט אזוי געטוהן לא אפסדיה לתוריה וואלט ער נישט פארלוירן זיין אקס דשוה כמה קבי וואס איז ווערט אסאך קבן פון קמח, מיט איין קב קמח אויף צידה לדרך וואלסטו זיך געקענט פטר'ן די הפסד, על כל פנים ווי זאגט די גמרא אלמא קסבר רב נחמן יש חבטה בפחות מעשרה, פשטות רעדט מען דא אז אז די היזק דא איז געווען פון די חבטה, דאס איז גורם ריסוק איברים נעמט זיך פון חבטה, הגם ס'איז נאר געווען א אמת המים ס'איז איין אמה טיף, זעהט מען אז ס'איז שייך חבטה פחות מעשרה טפחים, וואס קען הרג'נען, ווייל זאגט דאך ס'איז א טריפה, איתיביה רבא לרב נחמן, אין די משנה שטייט היו פחות מעשרה טפחים ונפל לתוכו שור חמור ומת, פטור, מאי טעמא לאו משום דלית ביה חבטה, ס'איז נישט שייך קיין חבטה פחות מי' טפחים, זאגט די גמרא לא, אוודאי איז שייך חבטה אפילו אויף פחות מי' טפחים, אבער די משנה גייט ווי רב און מען איז נישט מחויב אויף חבטה, ווען די בהמה שטארבט מחמת חבטה איז מען פטור ווייל קרקע עולם הזיקתו, די משנה גייט ווי רב און די חיוב איז אלץ הבל, און פחות מי' טפחים איז נישט דא קיין הבל, אבער חבטה איז דא, בנוגע ריסוק איברים איז דא חבטה, בנוגע די הלכות בור, דאס איז דווקא מחויב אלץ הבלא, הבלא איז נישט דא פחות מי' טפחים, פרעגט די גמרא אי הכי טאמער די משנה רעדט זיך וועגן הבלא פארוואס איז עפעס הוזק בו חייב והא לית ביה הבלא אפילו פחות מי' טפחים אפילו מצד היזק זאלסטו זיין פטור טאמער ס'נישט דא קיין הבל, אמר ליה ניין, אין הבל למיתה ויש הבל לנזקין ס'נישט דא גענוג הבל צו הרג'ענען אבער ס'איז דא גענוג הבל אפילו פחות מי' טפחים גענוג צו מאכן א היזק און וועגן דעם איז מען מחויב אויף די היזק.